זאגט די הייליגע גמרא, דף ד עמוד א' אפאר שורות פון אויבן, אמר ר' יצחק בר אדא, ואמרי לה, אמר ר' יצחק בריה דרב אידי, מאי קרא, אונז האבן מיר געהאט נעכטן דעם מן, אז דוד המלך האט געהאט זיין סדר אז ער האט געהאט א פידל וואס איז געהאנגען אויף זיין בעט און די פידל פלעגט אים אויפוועקן, מאי קרא, וואו האב איך א פסוק וואס איז מרומז די ענין אז דוד פלעגט אויפשטיין מיט זיין פידל, זאגט די פסוק עורה כבודי עורה הנבל וכינור אעירה שחר, וויאזוי רש"י טייטשט עורה כבודי, וועק דיך אויף מיין כבוד, אז אל תתכבד בשינה, דוד המלך זאגט פאר זיך אליין, פאר זיין נשמה, אז זיי דיך נישט מכבד מיט א גוטן שלאף, נאר שטיי אויף דינען דעם אייבערשטן, אעירה שחר, אז אנדערש ווי אלע אנדערע מלכים וואס זיי שלאפן אריין אינעם טאג און די טאג וועקט זיי אויף, איז ביי מיר פארקערט אז איך וועק אויף דעם טאג, אז ווען די טאג קומט אן בין איך שוין לאנג אויף. רבי זירא אמר, נעכטן, ווי די גמרא איז נעכטן געבליבן, איז אז משה רבינו האט טאקע נישט געוואוסט ווען חצות איז, און דוד ודוד הוה ידע, דוד האט יא געוואוסט, ווייל סימנא הוה ער האט געהאט א סימן. זאגט יעצט די גמרא אז לעולם ה משה לעולם הוה ידע, משה רבינו האט אויך געוואוסט ווען ס'איז חצות, ודוד נמי הוה ידע, זיי האבן ביידע געוואוסט, אויב אזוי דארף דארף דאך שוין נישט דארף דאך שוין נישט דוד די כינור וואס זאל אים דערמאנען ווען ס'איז חצות, כיוון דדוד הוה ידע כינור למה ליה, וואס פעלט אים אויס די כינור לאתעורי משנתיה אים אויפצווועקן פון זיין שלאף, זאגט יעצט די גמרא וכיוון דמשה הוה ידע אז משה רבינו האט געוואוסט ווען ס'איז חצות למה ליה למימר כחצות, פארוואס כאפט ער אן אזא לשון כחצות אזוי ווי בערך חצות, ער קען דאך זאגן בחצות אזוי ווי דער אייבערשטער האט גערעדט צו אים. אויף דעם איז די תירוץ משה קסבר, משה האט זיך געזארגט, שמא יטעו אצטגניני פרעה, זיי וועלן האבן א גרייזיגן זייגער, זיי וועלן נישט וויסן גענוי ווען חצות איז, ויאמרו און זיי וועלן זאגן אז משה בדאי, משה רעדט שטותים, ס'קומט אן ס'קומט אן חצות און ס'געשענט נאכנישט די מכה וואס משה רבינו האט פאראויס געזאגט, וועלן זיך. די אצטגניני פרעה קענען ארויף כאפן דאמר מר און א מענטש דארף אוואוידן אז מען זאל זיך קענען ארויף כאפן אויף זיינע ווערטער דאמר מר אונז האבן מיר געלערנט מסכת דרך ארץ למוד לשונך לומר איני יודע א מענטש זאל זיך געוואוינען צו זאגן איך ווייס נישט איך ווייס נישט זענען זייער שיינע ווערטער שמא תתבדה טאמער וועט מען אים כאפן ביי א גרייז וועט מאכן א מיסטעיק ותאחז מען וועט זיך ארויף כאפן דערויף און ס'וועט אויסקומען א זלזול אינעם מענטש. בעצם די ט"ז פרעגט שוין, וואס הייסט למוד לשונך לומר איני יודע, לערן דיך אויס זאגן איך ווייס נישט, אפשר איז עס א ליגנט, אז דו ווייסט ווייסטו, און אז דו ווייסט נישט ווייסטו נישט, וואס מיינט למוד לשונך לומר איני יודע, די ט"ז האט א תירוץ אויף זיין וועג, איך מיין אז פשוט פשט איז עס זייער פשוט, אוואדע ווען מען פרעגט א מענטש א זאך וואס ער ווייסט אויף הונדערט פראצענט, און ס'איז נישט דא דא וואו אים צו כאפן, מען פרעגט אים וויפיל אזייגער ס'איז, אוודאי זאל ער נישט זאגן איני יודע, ער זאל קוקן אויפן זייגער און זאגן וויפיל אזייגער ס'איז. למוד לשונך לומר איני יודע גייט ארויף ווען א מענטש ווייסט טאקע נישט. מענטשן האבן א טענדענסי אז ווען מען פרעגט זיי א שאלה, מען פרעגט זיי צו האלטסט ארץ ישראל וועט אריינגיין אין עזה, און דער מענטש נעמט זיך זאגן ער הייבט און זאגט אפשר יא אפשר נישט, דו ווייסט נישט, האסט קיין אהנונג, דזשאסט זאג למוד לשונך לומר איני יודע, זאג אז דו ווייסט נישט, אין אנדערע ווערטער, טאקע דארט ווי דו ווייסט נישט, אנשטאטס פרובירן אנהייבן זאגן זאכן, גיי גראד צום אמת, זאג איני יודע. זאגט די גמרא ווייטער, צו פארענטפערן דעם כחצות, אויב אונז האמיר אוועקגעשטעלט אז משה רבינו האט געוואוסט ווען ס'איז חצות, איז פארוואס האט ער געזאגט כחצות? רב אשי אמר בפלגא אורתא דתליסר נגהי ארבסר הוה קאי, משה רבינו איז געשטאנען י"ג ביינאכט, ער איז געשטאנען א נאכט פאר פסח, א נאכט פאר יציאת מצרים, והכי קאמר משה לישראל, אזוי האט משה רבינו געזאגט פאר די אידישע קינדער, ס'דא וואס נעמען ארויס די ווארט לישראל ווייל די קאנווערסעישאן איז געווען צו פרעה, אמר הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער האט געזאגט למחר, צומארגנס, כחצות הלילה, אזוי ווי יעצט איז חצות, כי האידנא, אזוי ווי יעצט אני יוצא בתוך מצרים, סאו לויט די די מהלך פון רב אשי לויט די יעצטיגע פשט אין די גמרא איז כחצות האט יעצט א צווייטע באדייט, כחצות מיינט נישט בערך חצות, כחצות מיינט פריסייסלי אזוי ווי יעצט ווי איך שטיי איז חצות, אזוי פונקטליך ווי יעצט איז חצות, אזוי פונקטליך מארגן חצות וועט דער אייבערשטער טון די ניסים פאר אידישע קינדער. אז מען רעדט פון דוד המלך ברענגט די גמרא א פסוק לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני, דוד המלך זאגט צום אייבערשטן שמרה נפשי היט מיין זעל כי חסיד אני, איך בין א חסיד, אלע פרעגן נישט דוד המלך רעדט אזוי ברייט כי חסיד אני, איז דא א מהר"ץ חיות וואס עס זאגט אז דוד המלך האט געוויסט אז ער פירט זיך אויף מיט מידת החסידות האט ער געזאגט דוד שמרה נפשי באשעפער היט מיך פון גאוה כי חסיד אני, איך ווייס איך בין א פרומער איך ווייס איך בין אן ערליכער באט איך וויל נישט נעמען קיין קרעדיט דערויף. זאגט די גמרא, וואס איז פשט פון די כי חסיד אני? ווי האט דוד געטראפן אין זיך א מידת החסידות? לוי ור' יצחק, חד אמר כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם לא חסיד אני, צו דען בין איך נישט א חסיד שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות, אלע קעניגן שלאפן אריין ביז דרײַ שעה, ואני חצות לילה אקום להודות לך, איך בין שוין אויף ביי חצות, ואידך. און דער אנדערער מאן דאמר האט מפרש געווען דעם חסידות פון דוד המלך אביסל אנדערש, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם לא חסיד אני? בין איך דען נישט א חסיד שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, זיי זיצן זיך אין גרופעס גרופעס און פארברענגען בכבודם, ואני און איך ידי מלוכלכות בדם, מיין האנט איז פארשמירט מיט בלוט, ובשפיר ובשליה, און מ'וועט שוין טייטשן, כדי לטהר אשה לבעלה, איך זיץ און איך פסק'ן שאלות פאר אידישע קינדער, און איך בין זיך מטריח צו צו צו זיין א מורה הוראה, צו צו צו פסק'נען דעם דבר השם. וויאזוי רש"י טייטשט איז בדם, זאגט רש"י אז די אלע דריי סיי דם סיי שפיר און סיי שליה האבן א צד טומאה און א צד היתר און דאס זאגט דוד המלך אז ס'איז געווען ידי מלוכלכות דם, זאגט רש"י ס'דא חמשה דמים טמאים ס'איז נאר דא פינף סארטן קאלירן פון בלוט וואס דאס איז מטמא, און אמאל ווען מ'איז געווען בקי אין די קאלירן האט מען געקענט מבחין זיין צווישן דם טמא און דם טהור, שפיר ווי רש"י טייטשט מיינט די עור הולד, און אין דעם קען מען אויך מבחין זיין איז דא דערין האט זיך אנגעהויבן אנטוויקלען א קינד אדער ניין ס'איז פול מיט דם און מים וואס אין אזא פאל איז עס טהור ובשליה וואס דאס איז די זאק וואס נעמט ארום דעם וולד אויף דעם זאגט רש"י אז ס'האט אויך א שיעור אז כדי א שליה זאל מטמא זיין דארף עס נאכקומען דריי שיעורים איינס ס'דארף זיין גרויס א טפח צוויי אז פון איין עק דארף עס זיין גרויס כאורג של ערב אה, ווען מ'האט געפ, ווען מ'האט געפעדעמט, יא, ווען מ'האט גענייט, איז געווען צוזאמגעשטעלט א שתי מיט א ערב, ס'איז געלאפן אזוי, דער צד ערב, די פאדעם פון ערב איז אלץ געווען אביסל דיקער, און די שיעור דארף נאכקומען איין זייט פונעם שליה, און די דריטע שיעור וואס פאדערט זיך כדי צו קענען מטמא זיין א פרוי איז אויף די אנדערע זייט זאל עס זיין כשיעור תורמוס, דאס איז די שיעור פון א קליין בונדל. ולא עוד זאגט דוד המלך ווייטער אלא כל מה שאני עושה אלעס וואס איך טו אני נמלך במפיבושת רבי איך בין א גרויסע פוסק מען פרעגט מיך שאלות אין כל התורה כולה אבער איך געטרוי מיך נישט אליין אלעס פרעג איך מיין רבי ואומר לו און איך זאג אים מפיבושת רבי יפה דנתי יפה חייבתי יפה זכיתי יפה טהרתי יפה טמאתי רש"י איז מסביר די אלע יפה'ס אז דוד האט געפסקנט אין ד' חלקי שולחן ערוך דנתי וחייבתי וזכיתי וועט זיין חושן משפט און און און אין דיני נפשות, און די אנדערע זאכן דא טהרתי און טמאתי וועט זיין הלכות טומאה וטהרה, אלעס האט מען אים געפרעגט ולא בושתי, און איך דוד המלך האב מיך נישט געשעמט, און כ'האב קאנפירמד מיינע פסקים ביי מיין גרויסן רבי, און אמאל האט ער מיר טאקע פארשעמט. אמר רבי שיבעריי, ווען כ'האב נישט גוט געזאגט, האט ער געזאגט איסור, דו מאכסט א טעות. אמר רבי יהושע בריה דרב אידי, מאי קרא, וואו האב איך א פסוק וואס איז מרמז דעם ענין אז דוד פרעגט פון זיין רבי מפיבושת וועגן אלע זיינע פסקים, שטייט אין פסוק, ואדברה בעדותיך, כ'וועל רעדן און לערנען נגד מלכים, מלכים מיינט אלץ מאן מלכי רבנן, ולא אבוש און איך שעם מיך נישט, תנא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, ווער איז דער מפיבושת רבי, לא מפיבושת שמו, זיין נאמען איז נישט געווען מפיבושת, אלא איש בושת, זיין נאמען איז געווען איש בושת, מען טרעפט אין נ"ך א נאמען פון איש בושת, און דער מענטש איז געווען שאול המלך'ס זון, אז מען כאפט, איז נאך די מדריגה פון דוד המלך גרעסער, ער גייט פרעגן זיין שוואגער, אמאל איז גרינגער מען גייט פרעגן א גרויסן דיין, ער פרעגט זיין שוואגער, ער שטעלט זיין שוואגער וואס ער זאל אים, ער זאל אים באשטעטיגן אלע זיינע פסקים, ולמה נקרא שמו מפיבושת, שהיה מבייש פני דוד בהלכה, ער פלעגט צומאל קענען פארשעמען דוד המלך ווען ער האט געהאלטן אז דוד טוט א טעות, און דוד האט נישט געהאט קיין פראבלעמען, ער האט זיך עקספאוזט צו די רילעישאנשיפ מיט מפיבושת, פארוואס? ווייל ער האט געוואלט פסק'נען אמת לאמיתו, לפיכך זכה דוד, ויצא ממנו כלאב, ס'איז ארויס פון אים א זון כלאב וואס איז געווען א גרויסער תלמיד חכם, ואמר רבי יוחנן לא כלאב שמו אלא דניאל שמו, רש"י ברענגט אז מ'טרעפט צוויי פסוקים, אין איין פסוק זעהט מען אז כלאב איז געווען די צווייטע זון פון דוד, אין א צווייטע פסוק זעהט מען אז דניאל איז געווען די צווייטע זון פון דוד, מוז מען זאגן אז כלאב און דניאל ס'היינו הך ס'דער זעלבער מענטש. ולמה נקרא שמו כלאב, פארוואס רופט מען אים אן כלאב אויב זיין נאמען איז דניאל, שהיה מכלים פני מפיבושת בהלכה ער פלעגט פארשעמען דעם רעבן פון דוד המלך בהלכה ער איז געווען א גרויסע אזא גרויסע תלמיד חכם אז דוד המלך'ס רעבע פלעגט ער פארשעמען, ועליו אמר שלמה בחכמתו שלמה זיין ברודער, יא אויב אונז האמיר געזאגט אז אז אז כלאב איז א זון פון דוד איז דאך שלמה זיין ברודער, שלמה רימט זיין יונגערן ברודער. און שלמה זאגט אז מיין טאטע קען זיך אויסדרוקן אויף דעם זון בני מיין זון אם חכם לבך ישמח לבי גם אני ואומר חכם בני ושמח לבי איך פריי מיך ווייל ואשיבה חורפי דבר מיט דו ביסט דער וואס פארענטפערט די וואס פארשעמען זיך. די גמרא איז איז זייער א אינטערעסאנטע גמרא, מען זעט דא צוויי קאמפאונענטס אין די גמרא, פון איין זייט זעט מען א מורא'דיגע וואלנערעבילעטי אז אז דוד המלך שעמט זיך נישט און ער פרעגט יעדע זאך און און און און ס'נישט דא דא קיין שום אנדערע אינטערעסן נאר ווי אנצוקומען לאמיתה של תורה, פון די אנדערע זייט זעט מען א מורא'דיגע שארפקייט אז מפיבושת פארשעמט אים כלאב פארשעמט צוריק מפיבושת, כ'מיין אז מ'קען צושטעלן, ס'דא א גמרא אין קידושין, די גמרא זאגט אז תלמידי חכמים ווען זיי לערנען בשעת שעה שמנצחין זו בזו, איז נעשה אויבים, זיי ווערן ממש ווי פיינט, אבער אין זזו משם, זיי גייען נישט אוועק, עד שנעשה אוהבים, ווייל תורה, אז דו נעמסט א סטענד אין תורה דארפסטו עס נעמען פערסענעל, דאס איז נאך אזוי נוגע ווי סיי אנדערע וועלכע זאך וואס דו ארגיוסט מיט דיין חבר, און דאס דארף זיין ערנסט, דאס איז נעשה אויבים, דאס איז נישט קיין ווערטל, אבער פארשטייט זיך ס'האט אויך דעם אנדערן חלק, אז נעשין אוהבים, אז תורה ברענגט א מורא'דיגע אהבה ואחווה צווישן לומדי תורה, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. ודוד מי קרא לנפשו חסיד, האט זיך דוד המלך אנגעקוקט ווי א חסיד, והכתיב, אונז האמיר א פסוק וואס זאגט, לולא האמנתי, דוד זאגט, ווען נישט איך גלייב, ווען נישט איך בין א מאמין, איך בין א איד וואס גלייבט, לראות בטוב השם בארץ חיים, אז דוד המלך טענה'ט, איך דארף צוקומען צו א געוויסע אמונה פשוטה אז איך גיי באקומען מיין שכר, בעולם הבא, ווייל קוק אויף די וועלט, צדיק ורע לו, דוד המלך האט געהאט א מורא'דיגע מורא'דיגע שווערע לעבן, און דאס האט אים געקענט ברענגען געוויסע קשיות, אז ווער זאגט אז אויב די וועלט גייט מיר נישט גוט אפשר אויף יענע וועלט וועט מיר אויך נישט גיין גוט, זאגט ער ניין, לולא האמנתי איך גלייב. ותנא משמיה דרבי יוסי, ס'איז דא א ברייתא, למה נקוד על לולא, ס'איז דא פינטליך, לויט די מסורה איז דא געוויסע פינטליך אויף די ווארט לולא, אז ס'דא א ריעותא אין די האמנתי, ער גלייבט טאקע באמונה פשוטה, באט ס'נאך אלץ דא, דוד איז א מאמין ואינו מאמין, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים, לעתיד לבוא, איך ווייס אז דו ביסט א נאמן בעל מלאכתך לשלם שכרך, דו ביסט א מענטש וואס באצאלט פאר צדיקים, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו, איך ווייס נישט צו איך פיט אריין אין די קאטעגאריע פון צדיקים. דא ענדיגט זיך די גמרא'ס קשיא. דוד, איין פסוק זאגט אז דוד איז א חסיד, און די צווייטע פסוק זאגט דוד אז ער ווייסט בכלל נישט צו ער גייט צו ער גייט באקומען שכר, צו ער געהערט אין די אין חדר פון צדיקים. ענטפערט די גמרא, שמא יגרום החטא. אז ביידע קענען זיין אמת, א מענטש קען וויסן אז כי חסיד אני, איך בין א צדיק, אבער עס איז נאך אלץ דא א שמא יגרום החטא, אפשר וועל איך נישט זוכה זיין צו די שכר ווייל די חטא וועט גורם זיין, כדרבי יעקב בר אידי, אונז גיימיר יעצט ברענגען, אונז גיימיר יעצט ברענגען צוויי ראיות צו אונזער שמועס, לאמיר זען, כדרבי יעקב בר אידי, דרבי יעקב בר אידי רמי, ער פרעגט א סתירה, כתיב שטייט איין פסוק הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, יעקב באקומט א הבטחה פונעם אייבערשטן אז ער גייט אים באהיטן, און די עה וכתיב אין א אנדערע פסוק שטייט ויירא יעקב מאוד, יעקב האט מורא'דיג מורא געהאט, יעקב האט א הבטחה פונעם אייבערשטן און דאך פארכט ער זיך, וויאזוי ארבעט דאס? אמר האט ער געזאגט שמא יגרום החטא, און חטא ווען א מענטש איז ווען חטא איז גורם אז הבטחות זאלן נישט מקים ווערן, איך קען טאקע האבן א הבטחה, אבער די כח פון א חטא איז אפצושטעלן אז די הבטחה זאל נישט אנקומען, כדתניא, איך וועל דיר יעצט ברענגען א ראיה פון א פלאץ וואו עס האט זיך עקטשולי אזוי אויסגעשטעלט אז אן הבטחה פונעם אייבערשטן איז נישט מקים געווארן, אזוי ווי אונז האבן געלערנט א ברייתא, עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית. מ'זאגט עס יעדן טאג ביי דאווענען. דרשו חז"ל, עד יעבור עמך ה', זו ביאה ראשונה, דאס גייט ארויף אויף די ערשטע מאל וואס אידן זענען אריינגעקומען אין ארץ ישראל, בימי יהושע בן נון, עד יעבור עם זו קנית, זו ביאה שניה, דאס איז די צווייטע מאל נאכן חורבן בית ראשון ווען די אידן זענען ארויפגעקומען קיין ארץ ישראל, בימי עזרא הסופר. מכאן אמרו חכמים, און אונז האמיר דא א היקש אז מצד דעם פסוק ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם, בימי יהושע בן נון, און צוזאמען מיט עד יעבור עמך השם, און פשט איז אז ווען אז ישיר איז געזאגט געווארן איז געווען א הבטחה פונעם אייבערשטן אז ווען די אידן וועלן אריינקומען צום צווייטן מאל בויען דעם בית המקדש, צום צווייטן מאל קיין ארץ ישראל, וועלן זיי האבן די זעלבע ניסים ווי די ערשטע מאל יהושע בן נון, ס'איז געווען מיט ניסים, ס'איז געווען ביד רמה, די אידן זענען אריינגעגאנגען בכבוד. למעשה האט זיך נישט אזוי אויסגעשטעלט, און ביים בויען דעם צווייטן בית המקדש האט זיך עזרא מורא'דיג געמוטשעט, און ווי רשי זאגט האט ער געדארפט האבן רשות, ער איז געווען אונטער מלכי פרס, דער מלך כורש, ס'איז נישט געווען אויף אזא גאלדענעם טאץ ווי ווען יהושע איז אריינגעקומען די ערשטע מאל, איז פארוואס? אלא שגרם החטא, די חטא האט גורם געווען, אידישע קינדער זענען נישט געווען אויף די מדריגה אז די הבטחה פונעם אייבערשטן איז נישט מקים געווארן. גייען מיר לערנען נאך א שטיקל גמרא, וחכמים אומרים עד חצות, אונז האבן געהאט אין די משנה דריי שיטות ביז ווען מען קען ליינען קרישמע, די חכמים האבן געזאגט אז מען קען ליינען קרישמע עד חצות, חכמים כמאן סבירא להו, וויאזוי לערנען די חכמים פשט אינעם פסוק פון ובשכבך די גאנצע שאלה דא איז ווען איז זמן שכיבה, ווען גייט א מענטש שלאפן, לויט דעם וויל איך וויסן פון ווען און ביז ווען ער קען ליינען קרישמע אי כרבי אליעזר סבירא להו, אז די פשט פון זמן שכיבה מיינט ווען א מענטש גייט זיך לייגן, לימרו כרבי אליעזר זאל ער זאגן אז די ערשטע חלק פונעם נאכט וואס א נארמאלע מענטש בערך דעמאלטס האט ער זיך שוין געלייגט שלאפן, ואי כרבן גמליאל אויב לערנט ער ווי רבן גמליאל אז זמן שכיבה מיינט כל עת וואס א מענטש שלאפט, לימרו כרבן גמליאל, די קשיא איז מרפסין איגרא ווייל אז מען קוקט אריין אין די משנה, זעט מען די משנה האט שוין עוואויד די פראבלעם, די משנה איז זיך זייער זייער קלאר מסביר אז פארוואס זאגן זאגן פארוואס זאגט חכמים עד חצות, יא כדי להרחיק את האדם, בעצם בין איך מסכים איך ווייס אלעס אז מצותן עד שיעלה עמוד השחר, און די גמרא דא פלוצלינג שפילט תמימות'דיג כאילו ס'איז נישט דא אזא משנה, און די תירוץ איז די זעלבע פראבלעם ווייל אינעם תירוץ גייען מיר ווייטער טרעפן. אז וואס איז די תירוץ? זאגט די גמרא עד חצות כדי להרחיק מן העבירה, וואס איז די קאנווערסעישאן דא? וואס פרעגסטו מיך און וואס ענטפערסט דו מיך וואס איז נאכנישט געשטאנען אין די משנה? ס'איז א שווערע קשיא, ס'איז דא איין מהלך איז אז די משנה איז רבן גמליאל די נערעיטער, רבן גמליאל רעדט, רבן גמליאל זאגט אז מיין הבנה אין חכמים איז, ער האט דאך א קאנווערסעישאן מיט זיינע קינדער דארט, יא? זאגט ער אז איך פארשטיי אז פשט אין די חכמים אז די וואס זאגן. קיין עד חצות איז נישט בעצם א שיעור, ס'איז נאר א דרבנן'דיגע גזירה אתא כדי להרחיק אדם מן העבירה, און די גמרא האט נאך אלץ געהאט די שאלה אפשר די חכמים האבן עפעס אן אייגענע מהלך, און די גמרא ענטפערט טאקע אז ניין, אזוי ווי רבן גמליאל זאגט אזוי איז עס, ס'איז אביסל א דוחק פשט באט אונז מיר גייען מיט דעם. ענטפערט די גמרא לעולם כרבן גמליאל סבירא להו, די חכמים לערנען אויך ווי רבן גמליאל אז די זמן קרישמע גייט עד חצות, והא דקאמרי עד חצות, און דאס וואס זיי די. לערנען ווי רבן גמליאל אז די זמן גייט עד עלות, והא דקאמרי עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה, כדתניא, כ'וועל דיר יעצט ברענגען א ברייתא וואס זאגט דאס קלאר, אז חכמים עשו סייג לדבריהם, חכמים האבן געמאכט א סייג צו זייערע רייד, פארוואס? כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב, א מענטש קומט אהיים ביינאכט פון פעלד, ואומר, ער מאכט זיך חשבון אזוי, ס'איז דא אסאך צייט, יש שהות זאגט רשי, כ'האב אסאך צייט, און ווען די רגע א מענטש ביי זיך אין קאפ ווייסט ער אז ער האט אסאך צייט, הייבט ער אן מאכן אנדערע סארט פלענער, אנדערע אנדערע סארט סקעדזשועלס. זאגט ער אזוי, אלך לביתי, כ'וועל גיין צו מיין הויז, ואוכל קימעא, כ'וועל עסן אביסל, ואשתה קימעא, און כ'וועל טרינקן אביסל, ואישן קימעא, און כ'וועל נאך כאפן א דרימל אויך, ואחר כך, די נאכט איז גרויס, אקרא קרישמע, וועל איך ליינען קרישמע, ואתפלל, און איך וועל מיך שטעלן דאווענען, און למעשה ווערט גארנישט פון זיינע פלענער, וחוטפתו שינה, ס'כאפט אים א שלאף, ונמצא ישן כל הלילה, און פארפאסט א מצות עשה דאורייתא פון קרישמע של ערבית. אבל, זאגט די גמרא, וועגן דעם זאגן חזל אז די סדר הלילה פון א מענטש זאל זיין אנדערש, אדם בא מן השדה, דער מענטש זאל קומען ביינאכט פון פעלד, בא מן השדה בערב, איז נכנס לבית הכנסת, און ווי תוס' איז מדגיש, די גמרא, די ברייתא שניידט נישט נאר ארויס אז דער מענטש זאל זיך נישט גיין לייגן ווייל ער וועט פארשלאפן, די ברייתא שניידט אויך ארויס אז א מענטש זאל נישט גיין עסן, און ווי תוס' זאגט אז ווי לאנג א מענטש דאווענט נישט מעריב, און ווי לאנג א מענטש ליינט נישט קרישמע, זאל ער זיך נישט זעצן צו א סעודה קבועה. און ער קומט און ער קומט אין בית מדרש אריין. אם רגיל, פארוואס? ווייל דער מענטש ווייסט יעצט אז די נאכט איז מער נישט אזוי גרויס, און אז די נאכט איז מער נישט אזוי גרויס, מוז איך מיך מסדר זיין אויף אזא וועג אז איך זאל עס נישט פארשפילן און איך זאל אריינכאפן וואס איך דארף אריינכאפן. אם רגיל לקרות, אויב איז ער געוואוינט צו ליינען מקרא, דאס איז פסוקים, קורא, קען ער ליינען, ואם רגיל לשנות, דא זעט מען אז מען קען אפשר יא לערנען נ"ך ביינאכט, ואם רגיל לשנות, אויב איז ער געוואוינט צו לערנען משניות, גמרא, איז שונה וקורא, זאל ער טון ביידע, ער זאל לערנען סיי גמרא און סיי און סיי און סיי משניות, ניין, כ'האב נישט גוט געזאגט, לשנות שונה, וקורא קרישמע, און ער זאל ליינען קרישמע, ומתפלל ער זאל דאווענען מעריב, ואוכל פתו, און נאכדעם קען ער גיין עסן זיין ברויט ומברך און ער קען גיין בענטשן, זאגט ער די ברייתא נאך נישט פארטיג, זייער א שארפע ברייתא, וכל העובר על דברי חכמים, איינער וואס פאלגט נישט די רייד פון חכמים חייב מיתה, איז חלילה וחס איז ער מחיוב מיתה בידי שמים, פרעגט די גמרא מאי שנא בכל דוכתא דלא קתני חייב מיתה מאי שנא הכא דקתני חייב מיתה, דווקא אין אונזער ברייתא, ס'איז דא אסאך פלעצער ווי די חכמים שטעלן שטעלן גדרים שטעלן גזירות, ענפערט די גמרא צוויי תירוצים איבעית אימא משום דאיכא אונס שינה, אונס שינה איז זייער א פאוערפול זאך, און די רגע איך בין דא אין קאמף פון אזא פאוערפול זאך וואס הייסט אונס שינה, אז א מענטש התקפת שינה רופט עס רש"י, אז ער קען אריינפאלן אין א שלאף דארף איך אים שטעלן זייער שטארקע שטרענגע ווארענונגען אז חלילה וחס קען אים קומען א געוואלדיגן עונש, און די צווייטע תירוץ ואיבעית אימא, די צווייטע תירוץ איז לאפוקי ממאן דאמר, תפילת ערבית רשות, קא משמע לן דחובה, אז לויט דעם מאן דאמר וואס לערנט, ס'איז א גרויסע מחלוקת שפעטער אין די גמרא, וואס צו די חיוב פון דאווענען מעריב איז א רשות אדער א חובה, און ס'האט פארשידענע נפקא מינות להלכה, און די ברייתא לערנט אז קא משמע לן דחובה, אין אנדערע ווערטער אז דאס אלעס וואס איך זאג דיר אז ווען דו קומסט אהיים פון פעלד זאלסטו נישט תיכף גיין עסן נאכטמאל ביי דיר אינדערהיים, נאר זאלסט גיין אין בית מדרש, איז נישט אזוי ווייט צו ניין איך האב נישט גוט געזאגט דאס איז די גדר די ווארענונג אז ס'איז דא דא א חיוב מיתה נישט אזוי ווייט צוליב די דאורייתא'נדיגן דין פון זמן קריאת שמע נאר צוליב די דרבנן'דיגן דין פון תפילת ערבית תפילת ערבית איז א דרבנן און פארוואס דארפן דארט שטעלן די רבנן א שטערקערע גדר ווי ביי אלע אנדערע גזירות מדרבנן און אלע אנדערע מצוות מדרבנן איז ווייל ס'איז דא א מאן דאמר וואס זאגט תפילת ערבית רשות און איך וויל דאס סטרעסן אז ניין אז תפילת ערבית חובה, ביז דא איז די היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא, די נעקסטע שיעור העט זיין מערטשעם זונטאג צען פופצן אינדערפרי, מעט פרובירן לערנען א בלאט בסייעתא דשמיא.